ספר עמוס פרק ז', אין דעם פרק און די נעקסטע פרק זאל ווערן א גאנצע נייע חלק פון די ספר, עס וואלט געפאסט אפשר זאל זיין אין די אנהייב פון די ספר אזוי ווי זיי האבן געזען אין ספר ירמי' און ספר ישעי' וואס הייבן זיך אן אזוי, אבער על כל פנים דא איז דא א מעשה א סעריס צו פיר נבואות, פיר מראות וואס עמוס הנביא זעהט א מראה, ער זעהט א אימעדזש, א בילד, און דער אייבערשטער איז אים מסביר וואס די מינינג פון די בילד איז, א חלק צוויי אין די פרק און די נעקסטע פרק נאך. די אינטערעסאנטע זאך איז דא, אז ווען ער זעהט די בילד, די נבואות זענען נבואות פורעניות, פון שלעכטע זאכן וואס גייט געשעהן, די נביא בעט זיך איין, און ער איז מתפלל אז ס'זאל נישט געשעהן די אומגליק, און די אייבערשטער פירט אויס, די אייבערשטער העלפט, פאלגט אים, צוויי זאכן פועל'ט ער, שפעטער פועל'ט ער שוין נישט. נאכדעם, איז דא אין די נביאים, די מעשה אויכעט ענליך וואס אונז טרעפן ביי ירמי' און אנדערע נביאים, אז די מענטשן, די. אנשים מכובדים דא דער כהן פון בית אל איז נישט געווען צופרידן מיט הערן זיינע נבואות פורעניות און געפרובירט צו שעדיגן למעשה האט מען אים נישט געשעדיגט ס'איז א אינטערעסאנטע זאך לאמיר לערנען כה הראני אדוני אלהים די אייבערשטער האט מיר געוויזן והנה יוצר גובי בתחילת עלות הלקש די אנהייב ווען ס'גייט ארויף לקש טייטש דא די תבואה ס'קומט ארויס באשאפט ער א גובי גובי איז א סארט ארבה אזוי ווי מ'האט געזען אויכעט אין ספר יואל. והנה לקש אחר גזי המלך, נאכדעם וואס דער מלך שניידט אדער דער מלך שניידער שניידן די תבואה, דעמאלטס איז דער לקש, און די די גובי, די ארבה גייט עס אויפעסן, והיה אם כלה אם כלה לאכול את עשב הארץ, און די ארבה האט שוין אנגעהויבן צו עסן די גאנצע גראז, ואומר האב איך געזאגט, האב איך געדאווענט, אדוני אלהים סלח נא, זיי מוחל, מי יקום יעקב כי קטן הוא, ווער קען שטיין דא יעקב, יעקב קען נישט שטיין, ער קען נישט אויסהאלטן די צרה וואס דו גייסט ברענגען, כי קטן הוא, ער איז קליין, ער איז שוואך, דארפסט רחמנות האבן. און טאקע, ניחם אדוני על זאת, לא תהיה, אמר אדוני. די אייבערשטער האט זיך מתנחם געווען אויף דעם, האט חרטה געהאט, ס'גייט נישט געשען די צרה. שפעטער נאכאמאל, כה הראני אדוני אלהים, די אייבערשטער האט מיר געוויזן, והנה קורא לריב באש אדוני אלהים, די אייבערשטער רופט די פייער צו זיך שלאגן, קומט א גרויסן פייער, ותאכל את תהום רבה, עס עפנט, עסט אויף די גאנצע תהום, די גאנצע וועלט כאילו, אלעס וואס איז דא, ואכלה את החלק, נישט נאר די אלע חלקי התבואה, די חלקי השדה, די חלקת השדות, עסט אלעס אויף. ווייטער די פייער איז אפשר א משל אויף ווי האבן מיר געזען אין ספר יואל אפשר ארבה איז אויך א משל אדער ס'איז כפשוטו ואומר האב איך געזאגט ווייטער אדוני אלהים חדל נא הער אויף מי יקום יעקב כי קטן הוא קען יעקב קען נישט אויסהאלטן אזא זאך ער איז קליין און טאקע די זעלבע זאך ניחם אדוני על זאת גם היא לא תהיה אמר אדוני אלהים. א דריטע נבואה, כה הראני, והנה אדני ניצב על חומת אנך, ובידו אנך, חומת אנך הייסט שטייט אויף א חומה, מיט אנך מיט אזא מעסטער, אזא שטריק, אדער א רולער, אזא שטעקן, וואס מען נוצט צו מעסטן די בנין, אין אנדערע ווערטער ער ווייזט אז ער גייט דא בויען, אין אנדערע ווערטער ער גייט בעצם חרוב מאכן, ער גייט מאכן גראד, צוגרינד לייגן די בנין. ויאמר אדני אלי, מה אתה רואה עמוס? וואס זעסטו? ואומר אנך. עה וואס איז דער נמשל פון דעם ויאמר אדני האט דער אייבערשטער געזאגט הנני שם אנך בקרב עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו איך גיי לייגן דעם שטעקן דעם זאך וואס עס ווייזט אז מען גייט חרוב מאכן די בנין איך לייג עס אריין צווישן די אידן איך גיי מער נישט מוחל זיין איך גיי אים נישט איבער עבור לו עובר על פשע איך גיי אים מער נישט מוחל זיין ונשמו במות יצחק ומקדשי ישראל יחרבו די במות פון יצחק און די מקדשים פון ישראל זאלן חרוב ווערן וקמתי על בית ירבעם בחרב איך וועל אויפשטיין אויף בית ירבעם ירבעם דאס הייסט דער מלך ירבעם בן יואש וואס איז געווען דא דער מלך ישראל, איך גיי אויף שטיין אויף אים מיט א שווערד ער גייט געהארגעט ווערן אין א מלחמה. און דער איז זייער אינטערעסאנט אז דא לכאורה איינע פון די ערשטע איינציגסטע פלאץ אדער די איינציגסטע פון די איינציגסטע פלעץ וואס מען רופט אידן די נאמען פון יצחק אונז רופן זיי אברהם יעקב בית יעקב ישראל אבער דא איז במות פון יצחק פון די פאלק פון בני יצחק. אקעי, דאס איז די נביאות וואס ער זאגט, און דא לכאורה זעט מען קלאר עס איז געווען א נבואה קעגן בית ירבעם, בית ירבעם איז דאך געווען די מלך, סא הייבט ער זיך אן ממש קלאר מיט די מלך, אזוי בשם המפורש ער זאגט קלאר אז בית ירבעם וועט שטארבן בחרב, איז אויף דעם נבואה באקומען א תגובה, באקומען א ענטפער פון די. מענטשן פון די מלך נישט זעהן א מינוט נישט די מלך אליינס האט נישט גארנישט געטוהן אבער עס שטייט נישט על כל פנים אבער עס איז געווען אנדערע מענטשן וואס זיך אנגענומען וישלח אמציה הכהן בית אל אל ירבעם מלך ישראל לאמר איז אמציה געווען דער כהן פון בית אל ער איז געווען אפשר דער כהן גדול דארט דער ממונה אויף די מקדש אין בית אל האט ער געשיקט א שליח א מעסעדזש צו דער מלך קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל עמוס איז קושר אויף דיך, קושר טייטש א קאנספירעסי, ער מאכט א מרידה, לא תוכל הארץ לה להכיל את כל דבריו, די ערד, די לאנד קען נישט אויסהאלטן זיינע ווערטער, ס'הייסט ער וויל איבערקערן די לאנד מיט זיינע ווערטער. כי כה אמר עמוס, וואס זאגט עמוס? בחרב ימות ירבעם, וישראל גולה יגלה מעל אדמתו, ירבעם וועט שטארבן און ישראל וועט גיין אין גלות. מיר זעען נישט למעשה אז ירבעם זאל האבן געטון עפעס וועגן דעם, אויף דעם זאגט די גמרא אז ירבעם ווערט געשריבן די אנהייב פון דעם ספר, אנהייב פון ספר ישעיה, צווישן מלכי ישראל, מלכי יהודה סארי, די צדיקים, ווייל ער האט נישט מקבל געווען די לשון הרע, ער האט פארשטאנען אז עמוס איז נישט קיין קושר קשר, ער זאגט נישט קיין נביאות צו זאגן קאנספירעסי, ער זאגט תוכחה מוסר פון דער אייבערשטער איז א גאנץ אנדערע זאך. למעשה אמציה האט געטון איטס על דעת עצמו, האט מען געזאגט פאר עמוס, אדער אפשר האט ער געמיינט לטובה, ער האט נישט געוואלט עמוס זאל געשעדיגט ווערן, ויאמר אמציה אל עמוס חוזה, צו עמוס הנביא, עמוס חוזה האט ער געזאגט אזוי, לך ברח לך אל ארץ יהודה ואכול שם לחם ושם תנבא, גיי דיך צו קיין יהודה, עס דארט ברויט, דאס הייסט דארט וועסטו האבן פרנסה, דארט עס דארט, דארט זיי א נביא, ובית אל לא תוסיף עוד להנבא, זאג נישט קיין נביאות אין בית אל, כי מקדש מלך הוא, דארט איז די מקדש פון די מלך, ירבעם, ובית ממלכה הוא, דארט איז די הויפט שטאט פון די מלוכה. אין אנדערע ווערטער דא איז דעינדזשערס פאר דיר. ס'זעט אויס אז עמוס, זיי האבן געזען ער איז געווען פון תקוע, תקוע איז פון יהודה, אין אנדערע ווערטער זאגט ער וואס זוכסטו זיך צרות, וואס גיי אוועק ביי דיך אינדערהיים, דארט זאג נביאות, זיי א נביא דארט, עס דארט, דארט האסטו צו עסן, דא זוכסטו זיך סתם צרות. ויען עמוס ויאמר אל אמציה, האט עמוס געענטפערט פאר אמציה, דו מיינסט אז איך קום דא זוכן צרות, איך האב עפעס א טשויס דא, איך זאג עפעס נביאות ווייל אפשר דארף איך ברויט, אפשר מיין איך מ'וועט מיר געבן פדיונות פון מיינע קוויטלעך דא, וואס מיינסטו גייט דא פאר? לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי. איך בין נישט קיין נביא, איך בין נישט קיין בן נביא. נישט דאס איז מיין דזשאב, איך האב געהאט א אנדערע דזשאב. כי בוקר אנכי. ובולס שקמים. איך בין א בוקר, איי מין, א רועה בקר, א בולס שקמים, איך ארבעט אויף שקמים הייסט, א שקמה איז א א בוים, בולס איז א ווארט וואס מ'פארשטייט נישט וואס עס מיינט, איך ארבעט, איך ארבעט אין פעלד. אבער וואס, ויקחני אדוני מאחרי הצאן, די אייבערשטער האט מיר גענומען פון די שאף, ויאמר אלי אדוני, לך הנבא אל עמי ישראל, די אייבערשטער האט מיר געזאגט, גיי זאג נביאות פאר די אידן. עס איז. איך האב עפעס נישט קיין טשויס וואס איך האב, אה דו רעדסט שוין יא דו הייבסט זיך אן מיט מיר, ועתה שמע דבר אדוני הער אויס וואס די אייבערשטער האט געזאגט, אתה אומר לא תנבא על ישראל ולא תטיף על בית יצחק, זאלסט נישט זאגן קיין נביאות, זאלסט נישט מטיף זיין און זאגן קיין מוסר אויף יצחק, לכן כה אמר אדוני, דו וועסט טאקע ליידן, אשתך בעיר תזנה דיין ווייב וועט ווערן א זונה אין די שטאט, ובניך ובנותיך בחרב יפולו, ס'מיינט נישט אז די מפרשים זאגן ס'מיינט אז די פיינט זאל איר כאפן און איר פארסן נעבעך צו זיין א זונה. בעיר, דיינע קינדער וועלן גיין בחרב, ואדמתך בחבל תחולק דיינע ערד, דיינע קרקעות, ביסט געווען א שטיקל גביר, א כהן, וועט מען צעטיילן מיט א שטריק, די ערד, די פיינט וועלן עס פארטיילן, ואתה, און דו, על אדמה טמאה תמות, וועסט שטארבן אויף א טמא'נע אדמה, דאס הייסט מען וועט דיך נעמען אין גלות, וועסט שטארבן דארט ביי די ארץ העמים, וישראל גלה יגלה מעל אדמתו.